א גוטן ערב שבת טייערע ברידער. אויב איינער וויל מנדב זיין די שיעור קען מען נאך אם ירצה השם עס ארויף לייגן שפעטער. ויגש אליו יהודה. אונזערע פרשה. נעמט אריין אין זיך און ס'זעהט מיר אויס לויט וואס די כוונה פון די מחלק הפרשיות האט זיך אוועק געשטעלט מ'זאל ליינען יעדע וואך א געוויסע פרשה א געוויסע חלק פון א מעשה און די וואך איז איינע פון די גרויסע דוגמאות וואס מ'קען כאילו פרעגן אז ס'נישט קיין לאגישע חלוקה. מען האט נישט צוטיילט די פרשיות לויט עפעס א חלקים פון די מעשה, כ'ווייס, א לאנגע מעשה פון יוסף, וואלט מען עס געקענט צוטיילן, לויט א געוויסע ראציאנאלישע וועג פון עס צוטיילן, איך ווייס יעדע מאל די ברידער קומען זאל זיין נאך א פרשה, אדער יעדע מאל וואס איז דא א פרשה אין די כאילו לויט די סברה וואס דארף זיין א חלוקה און אזוי ווייטער. און למעשה אסאך פרשיות שטימען נישט ווען מען פרובירט צו פארשטיין וואס איז די נושא פון פרשת נח למשל עס הייבט זיך נישט אן ממש אין די ריכטיגע פלאץ לכאו' וואלט עס געדארפט אנהייבן פריער, אזוי נאך אסאך פרשיות, ס'דא וואס איז ממש בולט די קשיות, ס'דא וואס מען קען פארשטיין ביידע וועגן. אונזער פרשה איז א שטארקע דוגמא פאר א פרשה וואס הייבט זיך נישט אן, ס'איז קלאר, מ'קען נישט זאגן אז די מחלק הפרשיות האט געהאט א טעות, ער האט געמיינט אז דא הייבט זיך אן עפעס א ענין, מ'האלט דאך ממש אינמיטן א שמועס, יוסף רעדט מיט די ברודערס דארט וואס מ'האט זיי געברענגט, מ'האט זיי געטענה'ט אז זיי האבן גנב'עט די בעכער, מ'האלט אינמיטן א שמועס, און ממש דא אפגעהאקט די שמועס, ויגש אליו יהודה, די לעצטע דרשה פון יהודה, דא האט זיך אנגעהויבן די פרשה. און נראה לעניות דעתי עס איז זייער קלאר אז זענען דא באמת צוויי אנדערע סברות, צוויי אנדערע גדרים, צוויי אנדערע דינים ארום וואס מען צוטיילט פרשיות, וואס מיינט צו טיילן א פרשה, צו לערנען א פרשה. ס'איז דא אוודאי די לפי הענין, די גמרא אפילו רופט עס סליק ענינא, סליק ענינא מיינט לכאורה כפשוטו. דא הלכות אין קריאת התורה וואס מאכט א חילוק ווען מען קען מפסיק זיין עס איז סליק ענדיגט זיך א ענין דאס הייסט אז איינער לערנט ער וויל לערנען די מעשה פון יוסף און זיינע ברידער איז שווער צו לערנען אין איין טאג ס'איז א לאנגע פרשה סטאפט ער וואו ס'מאכט סענס צו סטאפן לפי הענין די פרשת השבוע וואס מען ליינט די סדר הפרשיות אין די וואך אין די יעדע וואך און די זעלבע זאך באמת פרשיות וואס מען צוטיילט צו ליינען ימים טובים, פרשיות מיוחדות, האט זיך א אייגענע סברא, האט זיך א אייגענע לומדות, אייגענע דין פארוואס מען צוטיילט עס אזוי. מ'קען זאגן אז אזוי ווי א מער וואלט איך געזאגט ספיריטשועל אדער סגולה, למשל איז דא זאכן וואס מען ליינט מ'ספעציעל, שטייט שוין אין די גמרא, מען צוטיילט צו ליינען קללות שבבחוקותי פאר שבועות און קללות שבמשנה תורה פאר ראש השנה זעהט מען אז ס'דא אזוי ווי א חסידישע סיבה, ס'דא א חסידישע סיבה פארוואס מען צוטיילט די פרשה אין א געוויסע וועג, דאס הייסט, מוז דאך זיין, מען רעכנט אויס צוטיילן די פרשה אין א וועג אז ס'זאל אויסקומען אזוי, יא. אין אנדערע ווערטער, צו ליינען א פרשה שבת, קריאת התורה, מען גייט אין שול און מען ליינט די פרשה, דאס איז נישט סתם א לימוד, ס'דא לימוד התורה, לערנען די פרשיות איינס נאכן אנדערן, דאס איז איין זאך. ס'דא אבער קריאת התורה, און קריאת התורה האט אזוי ווי א. א ריטואלע ראלע, ס'האט א גאנצע טקס, א גאנצע סדר, ס'איז עפעס א מצב, ס'איז עפעס א סארט השראה, עפעס א סארט אור. און ס'איז נישט די זעלבע ווי פלעין לערנען על פי נגלה כעלי. און ס'איז אויסגעקומען פאר די מסדרי הפרשיות וואס איז געווען, שוין די גמרא ווערט שוין גערעכנט אויסגערעכנט פרשיות, מ'זעט דאס אין זייער אלט דאס חלוקת הפרשיות, דא אין געוויסע פרשיות שינויים, אבער באופן כללי מען זעט שוין אין די מדרשים דארשענען ויגש ווייזט אונז אויך אז די אנהייב פון די פרשיות נישט סתם דאס איז די מדרשים פון די ערשטע מדרשים וואס זענען דא פון זמן האמוראים אפשר פון זמן התנאים דארשענען אלעמאל אדער כמעט אלעמאל די התחלת הפרשיות די פלאץ ווי מען הייבט אן און אוודאי די מדרש האט נישט געמאכט א טעות ס'איז איינע פון די טראפס איינע פון די זאכן וואס די מדרש טוט כסדר למשל אין געוויסע מדרשים מדרש תנחומא ער זאגט מה כתיב למעלה מן הענין דאס וועל איך מסביר זיין ווי מען איז לאמיר טראכטן ווי מען קומען פון ער איז מסביר די סמיכות אדער ער איז מסביר וואס גייט פאר על דרך הדרש נאר דאס מיינט נישט אז דער מדרש האט נישט פשוט געווען עפעס א עם הארץ האט געקוקט אין ערשטע פסוק אין חומש און ער האט נישט פארשטאנען אז עס איז אינמיטן א מעשה האט ער געדרשנט ויגש אליו יהודה ניין מדרש איז דאך טייטש א דרשה מדרש איז דאך א לעבעדיגע זאך יא מדרש איז נישט אפשר פשט איז נישט אזוי, אבער מדרש איז זיכער, איז א לעבעדיגע זאך, די ווארט מדרש איז דאך טייטש אזוי ווי א בית המדרש, קענסט זאגן מלשון דרישה, מען זוכט, ס'האט א לשון פון זוכן, לדרוש את דבר השם, אדער וואס זאל מען זאגן די משמעות לשונית, די לשון. ס'איז א לעבעדיגע זאך, און אזוי ווי קריאה, קריאת התורה איז נישט לערנען תורה, ס'דא לימוד התורה, קריאת התורה מיינט מען רופט אויס די תורה, יא, מען איז עס מכריז. די אויסרופט זאך פון די תורה האט זיך זיינע גדרים ס'פאסט למשל איך ווייס למשל א ענין וואס נישט אלע פרשת מ'פרעגט אז נישט אלע פרשת זענען מקפיד אויף דעם אבער זיכער אז אסאך זענען יא מקפיד אז דאס הייסט מען דארף ענדיגן בטוב אדער אנהייבן בטוב מען הייבט נישט אן ביי די תוכחה זעט מען עס אויך מען הייבט אן אביסל פאר דעם ענדיגט אביסל נאכדעם אפילו אין די עליות פרטיות ס'הייסט דאס איז נישט קיין ענין לפי הענין ס'קען דאך זיין אז די מעשה ענדיגט זיך שלעכט וואס קען מען טון ניין ס'איז עפעס א ענין ענדיגן א גוטע אין א גוטע מוד עס איז דאך א שטימונג, עס איז דאך אזא סארט תפילה, עס איז דאך א סארט, עס דארף גורם זיין עפעס א געוויסע סארט התרוממות הנפש, עס דארף גורם זיין עפעס א פילינג פאר די מענטשן וואס קומען אין שול און הערן עס, דארפן אנהייבן אין א גוטע פלאץ און ענדיגן אין א גוטע פלאץ. און אזוי זעט מען קלאר אז די פרשת ויגש, מער פון וואס איז א חלק פון די מעשה, איז דא דא עפעס א עפעס א ענין, ס'דא עפעס א נקודה נפשית, ס'דא עפעס א רוחניות'דיג ענין וואס מ'קען רופן, א שבת'דיגע ענין, נישט א וואכעדיג לערנען, וואכענדיג לערנען הייסט מ'לערנט ווייל מ'וויל פארשטיין וואס איז געווען, וואס לערנט מען זיך פון דעם, שבת הייסט מ'לערנט, אנדערע סארט לערנען, איינער לערנט ווייל ער וויל באקומען א אור, יא, א חסידישע אידן למשל, לערנען פארן דאווענען, געווען חסידים אין קארלין און אנדערע, מ'זאגט פארן דאווענען זאל מען לערנען גמרא, יא, און אפילו פוילישע חסידים. איז דא אידן געווען צווישן זיי וואס דינגען זיך ס'איז אויסגעהאלטן ס'מאכט סענס אבער דאס פארשטייט יעדער איינער אז ס'איז א אנדערע סארט לערנען יא נישט פשט ער לערנט נאר ווייל ער וויל פארשטיין די סוגיא ער לערנט ווייל ער וויל זיך אריינברענגען אין א געוויסע מצב ער וויל און ער קען זיך טשוזן געוויסע לימודים אדער געוויסע חלקי הלימוד אדער געוויסע אופני הלימוד וואס ס'ברענגט אים געוויסע זרמים אין זיין נפש ס'ברענגט אים אריין אין די מצב ער זאל קענען דאווענען יא דאס איז אנדערע סארט לערנען ווי צו לערנען סתם וואכעדיג ליטוויש ווי מ'זאגט. איז די פרשת השבוע זענען זיכער געשטעלט נישט נאר אויף צו לערנען וואכעדיג נאר אויף צו לערנען שבת'דיג ס'איז דאך טאקע געמאכט בעיקר צו ליינען שבת מען ליינט עס אינמיטן וואך אויך נישט ווערן דריי טעג אן תורה אינגאנצן פארלוירן אבער מען לערנט עס בעיקר פאר שבת איז וויל מען ווען מען לערנט די פרשה און ווען מען דרש'נט די פרשה מדרשים וואס דרש'נען די פרשה און די זוהר וואס רייט אויף די מדרשים און ער ברענגט זיי צו א העכערע העכערע ספיריטשועלע לעוועל ווילן אונז זעהן וואס דאס איז די נקודה אויף וואס ארום ארום וואס אונזער פרשה דרייט זיך לויט ווי מ'קען זעהן וואס די מחלק הפרשיות האט דאס אין זינען געהאט איז די מיטינג די התוודע יוסף אל אחיו ווער ס'האט מיטגעהאלטן מיטגעהאלטן נפשיות'דיג יא מיט די מעשה פון יוסף פון וישב יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה ביז די גאנצע געווען אין גריב ביי די ברידער געווען אין גריב אין מצרים געווען די מלך אין מצרים ס'איז געווען די גאנצע שפיל וואס ער שפילט מיט זיינע ברידער עטס זענטס מרגלים עטס זענטס נישט מרגלים האט ער מצליח געווען צו מאכן צו קענען זען זיין קליינע ברידער'ל בנימין יעצט רודערט ער זיי שוין ווייטער ער גייט זיי האלטן פאר קנעכט ער גייט האלטן נאר בנימין פאר א קנעכט ס'איז דא א גאנצע צייט א כפילות משמעות, א דאפלטע משמעות, יא ער וויל האלטן בנימין פאר א קנעכט, ס'הייסט ער האט דאך א מורא'דיגע געגועים אויף זיין ברודער, ס'איז דאך זיין איינציגסטע ברודער פון זיין מאמע האט אים מורא'דיג ליב, און ביי די שבטים איז דאס א מורא'דיגע צער, יא עבדך שיבת אבינו, די טאטע גייט שטארבן, ס'איז דערפאר האט ער דערמאנט יוסף פון זיין אייגענע צער, זיין טאטע'ס א צער אז ער איז אוועק פון זיין טאטע, האט דאך אים ליב אזוי ווי בנימין, פארקערט בנימין איז נאך אזוי ווי די כביכול די ריפלעיסמענט יוסף, יא נאכדעם וואס ס'איז געווען יוסף איז בנימין אזוי ווי דער דער באליבטע יונגל. און די נקודה פון די פרשה איז די אויפברוך די ריוניאן יא ס'איז צוריק צוריק נתגלה געווארן צוריק קאנעקטעד געווארן צוריק זיך באהאפטן צוריק זיך געטראפן יוסף מיט יהודה מיט זיינע ברידערס יוסף מיט זיין טאטע סוף פרשה. יוסף מיט בנימין בגילוי, יא נישט נאר אזוי ווי אונטער א מאסקע, נישט יוסף מיט די מאסקע פון מלך מצרים, נאר יוסף אזוי ווי ער איז, יוסף אל אחיו, א ברודער מיט א ברודער, די די התגלות, די התוודע יוסף, די פסוק רופט עס, די התחברות מחודשת פון יוסף, מיט זיין משפחה, דאס איז די נקודת הפרשה, דאס איז באמת די שיא, די נקודת די הויכפונקט פון די גאנצע לאנגע מעשה'לע וואס איז דא דא פון יוסף מיט זיינע ברידער. און אונז ווילן אביסל אביסל טעיסטן די הויכפונקט, ווילן אביסל, ס'איז דאך נישט נאר א מעשה'לע, ס'איז דאך דא אין דעם א א געפיל, יא? לאמיר עס מסביר זיין אזוי, יעדע יעדע באמת'ן יעדע אפילו א א וואכעדיגע אפילו א פרייע חילוניות'דיגע מעשה, מ'רעדט א מעשה פון ברידער וואס איז געווען אפגעזונדערט און האט זיך צוריק געטראפן, האט עס נאך א מורא'דיגע לאמיר זאגן התרגשות, מורא'דיגע ס'איז ס'קען מאכן א מענטש וויינען, און ס'דארף מאכן די מענטש וויינען, דרך אגב, די פשוט פשט פון די פסוקים איז געמאכט אז ווען ס'קומט אן צו לא יכל יוסף להתאפק און ער קומט צו וויינען דארפן מענטשן אנהייבן צו וויינען מיט דעם, ס'איז קלאר געשריבן אויף א אופן דיר צו מאכן וויינען, אז מ'האלט מיט, נישט מ'האלט מיט מיט טיפע דרושים און זאכן, פשוט פשוט די מעשה ווי אזוי ער פארציילט, ווי אזוי ער לייגט עס אראפ. און יהודה לייגט עס אראפ די גאנצע מעשה נאכאמאל, ס'איז געמאכט, זעסט דאך ס'האט געמאכט יוסף וויינען, ס'איז געמאכט אונז צו מאכן וויינען, ס'איז דאך נישט נאר מעשה שהיה פון יוסף, ס'איז געמאכט צו מאכן מענטשן וויינען, אזוי ווי א דראמא, ס'איז געמאכט צו מאכן מענטשן וויינען, ס'איז קלאר אז דאס איז דער פשט, ווער נישט, ווער ס', ווער ס'ווערט נישט מתרגש אין די, אין, כ'ווייס נישט, אין די נקודה יא, קומט אן צו אזוי ווי, מ'קען שוין נישט אויסהאלטן וואס גייט דא פאר, ולא יכל יוסף להתאפק. נישט יוצא געווען די קריאת התורה, דאס איז די משמעות, דאס איז די פשט, די מובן. עס איז א געוואלדיגע התרגשות, א געוואלדיגע געפיל, יעדער איינער וואס האט א ברודער, יעדער איינער וואס האט א טאטע, יעדער איינער וואס האט א מאמע, פארשטייט וואס וואס ס'מיינט די די סארט, די סארט מינוט, די סארט רגע, די רגע וואס ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך ובנימין בכה על צוואריו, דאס רגע וואס שטייט סוף פרשה, ויעל לקראת ישראל אביו וירא אליו ויפול על צוואריו ויבך על צוואריו עוד. ס'איז דא אסאך מדרשים און אסאך ענינים יא וואס וויינען זיי וואס מיינט די בכיה און אזוי ווייטער אבער יעדער איינער פארשטייט וואס די פשוט'ע פשט איז אוודאי און די פשוט'ע פשט ליגט אין דעם געפיל אסאך געפילן און ס'איז דאך נישט סתם א מעשה ס'איז די מעשה פון די אבות און די שבטים ליגט אין דעם די גאנצע היסטאריע און אזוי ווייטער אבער דאס איז ס'איז פשוט ס'איז געמאכט צו וויינען און ס'איז א נקודה א רגע וואס איז משונה'דיגע התרגשות משונה'דיגע התרוממות. יעצט מ'דארף אביסל וויסן וואס וואס די מכיוון פון דעם וואס נעמען אונז ארויס פון אזא סארט פון אזא סארט דראמאטישע מינוט פון אזא סארט דראמאטישע מאמענט וואס וואס איז די מכיוון הפנימי פון דעם מאמענט אליינס נישט נאר פון די פרשה פרשה איז דאך נאר איינע פון די ביטויים פון דעם איינע פון די הופעות פון דעם די די זאך די מינוט די מצב די תנועה וואס אונז דערקענען דא און אלע דערקענען עס אלס א זייער שווער ארויסצוגעבן יא דארף מען זיין א געוואלדיגע ארטיסט מען דארף זיין א געוואלדיגע משורר צו קענען ארויסגעבן מיט ווערטער צו מסביר זיין פאר א צווייטן וואס דאס איז פונקטליך וואס דאס מיינט די מינוט אבער נישט דער נעלם, נישט רחוקה היא ממך, נישט נפלאת היא, ס'איז פשוט, ס'איז פשוט אין די עקספיריענס פון מענטשהייט איז עס א זאך וואס יעדער איינער קען, קען זיך אידענטיפיצירן דערמיט. און וואס דאס מיינט וואס דאס איז איז אויף לשון הקודש גערעדט אויף לשון הזוהר גערעדט איז א יחוד דאס איז א ווארט די זוהר איז געבויט די סארט מינוט און די סארט מושג די סארט קאנצעפט פון אזא סארט יחוד פון אזא סארט רגע פון אזא סארט אהבה פון אזא סארט דעת התוודעות פון אזא סארט זיך באקענטשאפט דאס איז ממש נישט ס'איז נישט א משל עס איז די מכוון פון די זאך וואס אונז רופן כלפי צווישן א מענטש און גאט, אבער כ'וויל נישט זאגן אז ס'איז דא אזוי ווי צווישן אדם לחברו און צווישן אדם למקום, ווייל ס'איז די זעלבע זאך, ס'איז נישט דא באמת אזוי ווי א משל און נמשל, מ'רומט עס און מ'זאגט עס אזוי. דאס איז די מכוון, אין אנדערע ווערטער, וואס איז דאס? וואס איז דאס? ס'דאך דא, ס'דאך נישט נאר וואס מ'זעט, יא, קוקן אויף א קעמערע וועסטו זען, קוק אויף א קעמערע וועסטו זען יוסף מיט זיין טאטע ליגן האגן זיך, בכה על צואריו און זיי וויינען, אקעי מענטשן וויינען, צוויי מענטשן צוויי גופים, ס'דאך נישט דער מכוון. די פיקטשער די פעינטינג און די פסוק איז מצייר די פיקטשער, האט דאך א געפיל, ס'האט דאך א. האב נישט קיין בעסערע ווארט וואס צו רופן נאר א רחניות'דיגע אספעקט יא עס האט דאך דעם אונז פארשטייען וואס עס מיינט אבער עס האט דאך אלץ נאר משלים עס איז אלץ נאר וועגן ארויסצוגעבן די וויינען און די פאלן און די קישן און די קומען און די זיך פרייען יא ותחי רוח יעקב אביהם זיך אויפלעבן דאס האט דאך א נמשל עס האט דאך א א איידעלע אמת נישט נישט למעלה מדרך הטבע נישט קיין סוד נישט קיין קבלה עס האט א

וואס ס'איז, מקובלים האבן א ווארט פאר דעם. די ווארט וואס זיי האבן פאר דעם איז יחוד. ס'איז א יחוד. און נישט אז ער מיינט צו זאגן אז פון דעם קען מען, די חסידישע ספרים זיי, דרוקן זיך אויס אסאך מאל אזוי, זיי מיינען נישט, אזוי ווי דער יושר דברי אמת זאגט, ס'איז נישט קיין קל וחומר פון גמרא. זאכן וואס מ'דארף, מ'דארף אביסל זיך מתבונן זיין אין די וועלט צו פארשטיין.

ס'איז דא אין די וועלט, אזוי ווי ס'איז דא אין די וועלט, מען לעבט אין די וועלט וואכעדיג, ס'איז דא וואכעדיג, ס'איז דא געמאכט אזויפיל געלט, געטראפן אזויפיל מענטשן, געווען אזויפיל מצליח, און אזוי ווייטער, געהאט אזא גוטע נאמען, אלע מיני זאכן, און ס'איז דא שבת'דיג זאכן אויף די וועלט. ס'איז דא די געפיל פון יוסף בהתודע יוסף אל אחיו, ולא עמד איש קיינער קען עס נישט זען, יא, די זוהר דרש'נט אויף דעם, אז דאס איז אזוי ווי ביי שמונה עשרה, לא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו, דאס איז די זוהר זאגט ממש, דאס איז וואס ס'שטייט אז דא הוא דכתיב, א דאס איז די הלכה אזוי ווי ס'שטייט ביי חנה ורק שפתיה נעות וקולה לא ישמע שטייט שטייט בקול נישט מפני וואס פאר דארף מען עס דרש'נען על כל פנים דאס איז די זעלבע מכוון קיינער שטייט נישט אזוי ווי ס'שטייט וכל אדם נהיה לו לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו דאס איז א אינטימישע מינוט דאס איז א זאך וואס איז נישט שייך פאר קיינער נאר יוסף און זיינע ברידער נאר די איד מיט די שכינה וואס זיי זאגן שמונה עשרה איינער צו די אנדערע. דאס איז נישט קיין משל מיט א נמשל, דאס איז וואס ס'איז. מען קען די זאך וואס איז דא אויף די וועלט, ס'איז דא, ס'איז דא אזוי ווי אין די מעשה פון יוסף איז עס דא. ס'איז דא, ווייל אין דעם מקום איז דא די זאך, די זאך וואס הייסט דא, נישט סתם, נאר די יחוד פון דעם, די הרגש פון דעם, די הארה פון דעם, די אלע מיני ווערטער וואס מען זאל נוצן פאני ווערטער וואס זיי ווערן אויסגענוצט די ווערטער, מען דארף טרעפן נייע ווערטער, די אהבה, די התרגשות, די געגועים, די דראמאטישקייט. דאס איז וואס אונז רופן א יחוד. אויב מען וויל וויסן ווי אזוי מאכט מען א יחוד? ווי אזוי ברענגט מען אריין אזא סארט געפיל? דארף מען לערנען, אזוי ווי מען דארף לערנען אין די מעשה פון יוסף, מ'דארף באמת לערנען די יהודה, דאס איז די ויגש אליו יהודה, דארף מען לערנען וואס מען טוט, וואס האט יהודה געטוהן לעורר רחמיו של יוסף, וואס האט יהודה געטוהן מיט זיינע קונצליכע דיבורים, זיין מדרש זאגט דבריו של יהודה היו מראים פנים לכל צד, געווען מורא'דיג אויסגערעכנט, ס'האט דאפלטע און טריפלטע און. פירדיגע משמעות'ן, יעדער איינער דארף עס פארשטיין, עס דארף אנרירן אלע מדריגות הנפש און זיי עפענען, ס'איז אזוי ווי ער קלאפט אויפן טיר, ער קלאפט אויף יעדן טיר וואס דא אין יוסף, יא, און ער האט געמיינט אז ס'איז א מלך מצרים, אבער אין די משמעות, אונז פארשטייען דאך אז ער רעדט דאך באמת דא צו יוסף, צו זיין ברודער, און נישט נישט בטעות, נישט געהאט רוח הקודש און ער האט געוואוסט, נישט די תורה ווייזט, ס'איז דא אזא אומנות, ס'איז דא אזא אומנות וואס הייסט יהודה, ויגש אליו יהודה. הגשה לתפילה, הגשה למלחמה, ס'איז דא אזא אומנות וואס מען קלאפט אויף יעדן טיר, ס'איז דא אין די נפש, ס'איז דא אין די וועלט, אסאך פארשלאסענע טירן, אסאך פארמאכטע פלעצער, און אונטער יעדע פארשלאסענע טיר ליגט א אהבה, ליגט א התוודע יוסף אל אחיו. און די סיבה פארוואס אונז לעבן אין א וואכעדיגע וועלט, וואס איז נישט נישט דראמאטיש על פי רוב, ס'איז נישט קיין יחוד, ס'איז בפירוד, ס'איז ב ה אלעס יעדער איינער איז אונטער א מאסקע יא, סיי די אהבה סיי די שנאה סיי די קנאה אלעס איז אונטער א מאסקע יא, אונז טרעפן זיך נישט מיט די וועלט אזוי ווי זי איז, אונז טרעפן זיך נישט מיט אונז אליינס אזוי ווי אונז זענען, אונז טרעפן זיך נישט מיט אונזערע חברים אזוי ווי אונז זענען, אלעס איז אונטער עפעס א מאסקע, וואס א סארט מאסקע קען מען חוקר זיין אבער אלעס איז אונטער אזא מאסקע אזוי ווי ממש אזוי ווי יוסף מיט זיינע ברידער און ער זעט בנימין און ער געבט אים מתנות און בנימין כאפט נישט און עס פעלט עפעס עפעס אלעס איז דא עפעס אזוי פארהוילן אונטער א קורטען. און יהודה נאר די די תפילה די בקשה די דרשה די ס'דא אין דעם חריפות ס'דא אין דעם נעימות ס'דא אין דעם זיך געבעטן ברחמים פון יהודה עס קלאפט אויף יעדע איינע פון די טירן אויף יעדע איינע דרוקט יעדע באטן ביז ער ענדיגט דרוקן אלע באטנס ממש ולא יכול יוסף להתאפק יא כביכול. נאך א דימוי וואס אונז נוצן פאר דעם נישט קיין דימוי איז פשוט וויאזוי טרעפט וויאזוי רעדט מען וועגן דעם ס'איז א וועג וואס מ'קען רעדן מ'קען אפשר רעדן אין א שכליות'דיגע וועג דער זוהר רעדט וועגן דעם אסאך מאל אין א עראטישע וועג יא אזוי ווי א חתן און א כלה אזוי ווי א אינגל און א מיידל אזוי ווי איש ואשתו ער וויל אנקומען צו עפעס א צו א יחוד יא, און ס'מיינט נישט נאר מען רעדט נישט דא פון די תאווה שבו, תאווה איז דאך אויכעט נאר אזויווי א משל, נאר א ווען מען זאגט א יחוד, יחוד גשמי יא, און עס מיינט עפעס די תאווה פון דעם, תאווה איז אזויווי די. מערסטע גראבע די מערסטע אומגעלונגענע וועג פון עס ארויסברענגען איז זאגן איך האב א מורא'דיגע תאווה איך האב אזא געפיל אין א געפיל עס פילט מיר גוט אין מיין גוף ווען מען טוט דאס ניין און יעדע איינער ווייסט עס אויך נישט קיין סודות התורה דאס דאס איז דברים ידועים דברים דברים דברים וואס עקזעסטירט אין די עקספיריענס פון יעדע מענטש ס'דא עפעס א געוויסע געוויסע געפיל א געוויסע מצב א געוויסע אור א געוויסע זאך וואס הייסט אז צוויי מענטשן זענען צוזאמען יא שניי אם ישכבו אחד און אם ישכבו שני ווען ס'וועט זיין קאלט אם ישכבו שניי שניים וחם להם יא ס'וועט זיך אנווארעמען אזוי ווי רשי זאגט ס'וועט זיך אנווארעמען ס'וועט ווערן פון דעם א בעיבי ס'וועט ווערן פון דעם עפעס ס'איז א עכטע זאך יא. ס'ווערט א בעיבי ממש, ס'ווערט א בעיבי ברוחניות, ווי די מקובלים זאגן. ס'ווערט עפעס. און צו אנקומען צו אזא יחוד, איז דא א גאנצע, ס'דא א גאנצע סטעפס, ס'דא א גאנצע, א גאנצע הלכות. חוץ פון דעם וואס ס'דא הלכות מיט וועמען און מיט וועם, און ווען ס'איז, ווען ס'איז ראוי און ווען ס'איז, ווען ס'איז נישט ריכטיג. ס'דא א סדר, ס'דא א סדר פיוס, יא. איינער וואס איז נישט מפייס איז ער א איז ער א אזוי ווי א ארי' אזוי ווי א בהמה נישט קיין וועג דאס הייסט אזוי ווי א בהמה דאס הייסט ער האט נישט די יחוד ער האט ער האט א מילוי תאוות ער האט אסאך זאכן אבער ער האט נישט די ליבשאפט ער האט נישט די דראמא ס'איז נישטא נישטא קיין מעשיות צו פארציילן וועגן דעם און די יחוד קומט מיט מ'דארף אזוי ווי מ'זאגט מ'דארף קלאפן אויף אלע טירן. און דארף קישן און האלזן און טאטשן און ביז ביז פיינעלי כאילו כביכול ווייס נישט צו מ'גייט ממש מיט אזא סדר אבער למשל אין די אר"י הקדוש איז מתאר אין שמונה עשרה יא ס'דא חיבוק און נישוק און נישוק בין אין יעדע ספירה אין יעדע אין יעדע אבר אין יעדע מדריגה ביז ער קומט אן צו די נקודת היחוד ער קומט אן צו דעם וואס הייסט שים שלום יא. און דאס דאס איז וואס יעדער טוט, דאס איז די זאך וואס יעדער טוט אין דעם אין דעם דרשה, און ער גייט עס אדורך כאילו כביכול, דער ציור אזוי ווי ער טאפט אויס איינער, טאפט אויס פון פון אלע זייטן, וואס הייסט וואס וואס מיינט דאס ווען א מענטש טאפט אויס, טאפט פון דא טאפט פון דארט, וואס טוט ער דארט? וואס ער טוט איז ער ער זוכט, אקעי דא דא איז אביסל פארמאכט, דא איז נישט מחובר, דא איז נישט קיין יחוד, לאמיר עס אביסל אויסריי, אויסטאטשן, לאמיר עס אביסל. אנווארעמען, דא איז דא איז קאלט און אזוי ביז מען ברענגט אריין די גאנצע אזוי ווי ווער ס'לערנט אין כוונות פון חנוכה יו ט סי' די דאס די זאגט דאס די יחוד פון שים שלום, ס'דא יחוד בגוף ס'דא יחוד בראש יחוד ב ב ב בחג"ת בחב"ד נה"י, יא ס'דא אמאל א מענטש האט א יחוד ס'איז נאר בנה"י ס'איז א קליינע יחוד, אמאל איז זיין זיין געפילן אויכעט אמאל איז מיט זיין קאפ אויכעט אמאל איז אין יעדע איינע פון די פלעצער, וויאזוי מאכט מען א יחוד אין קאפ?

דאס איז די זעלבע מאשין, וויאזוי צינדט מען עס אן, וויאזוי וויאזוי ברענגט מען דערצו? וויאזוי מאכט א מענטש אז אז שמונה עשרה זאל זיין שמונה עשרה? זאל זיין א קרבה, א הרגשה, א יחוד, מען טרעפט זיך מיט גאט, מען טרעפט זיך מיט די אמת. וויאזוי מאכט מען דאס? מיט די זעלבע סדר. אזוי ווי עס שטייט אין. אין די סידור מיט הכנת הגוף, מיט יפנה ויטול ידיו ויקרא קריש קריאת שמע ויניח טלית ותפילין מיט גיין אין מקווה, מיט גיין אין מקווה אזוי ווי די חסידים פירן זיך, האט מען הכנה אזוי ווי הכנה פאר א יחוד יא, מיט זיך אויסוואשן, מיט זיין קלין, מיט זיך אנטוהן, מיט זיך אויסטוהן, מיט מאכן הכנת הלבישה, מען טוט אן טלית ותפילין אזוי ווי קישוטי היחוד, נישט אזוי ווי ס'איז יא, ס'הייבט אן צו רייבן, ס'הייבט אן צו טאטשן, ס'הייבט אן ממשמש צו זיין, ס'הייבט אן עפעס. און צו מאכן די בלוט הייס, ס'איז דאס וואס ער טוט, נאכדעם מיט מיט מחשבה מיט התבוננות מיט דיבורים, ער רעדט, ער רעדט צו זיך, ער רעדט צו די שכינה, ער רעדט צו צו די עולם, מיט צאמנעמען ירבה עליו רעים, יא, ירבה עליו רעים איז א וועג פון פיוס, אז די אייבערשטער וויל זיך נישט, אז די שכינה וויל זיך נישט, וויל זיך נישט די מתפייס זיין זי וויל זיך וויל נישט רעדן צו מיך אליין מיט יאיר ביל אויף ריי צאמנעמען א עולם מיט זינגען א ביסל מיט שמועסן א ביסל מיט רעדן א ביסל מאכן א מנין זאגן יתגדל ויתקדש שמיה רבא מאכן דברי שבח דאס זענען דברי פיוסים דאס איז וואס ס'איז ביז ביז ס'עפענט אויף ביז צוביסלעך קלאפט אויף די טיר ביז ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו און ער זאגט אני יוסף דאס דאס איז די דאס איז די סדר דאס איז די זעלבע מציאות דאס דאס איז די מציאות היחוד. האב מיר שוין געטראכט אז איינער איינער וועט פרעגן וויאזוי וויאזוי פילט עס וויאזוי וואס די וואס איז דאס א יחוד א יחוד פון פון תפילה וואס איז דאס א יחוד איז די זעלבע פילינג מען דארף ס'דא מענטשן וואס ביי דאס איז ביי זיי איז דאס מער שכיח ס'דא מענטשן וואס ביי זיי איז דאס מער שכיח אבער ס'איז די זעלבע זאך אז איינער איז מער שכיח יחוד פון פון אהבה צום זאגן ווייסט שמונה עשרה איז אזוי ווי א אזוי ווי א יחוד

ס'איז נאך אים, איך ווייס. די האבן האבן אנגערירט, זיי האבן זיי האבן זיי האבן זייער גוט אויסגעטאפט די מינוט, דעם דעם מעמד פון ויגש אליו יהודה. נישט נאר די מעמד פון בהתוודע יוסף אל אחיו, דאס איז שוין, כאילו דעמאלטס דעמאלטס איז אזוי ווי אזוי ווי אונז זאגן ביי שמונה עשרה דעמאלטס רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ס'איז זייער שווער צו רעדן וועגן דעם. מ'רעדט א גאנצע צייט ארום, מ'ברענגט ארויס, מ'איז מעורר את האהבה, מ.

מלכים הייסט יוסף און יהודה, המה ראו כן תמהו איז א תמיהה און די עולם ווייסט נישט וואס גייט דא פאר. און די זוהר פירט אויס אין איינע פון די גרסאות פון דעם דרוש אין די זוהר אז דאס איז די יסוד מלכים מלכים מדיינים אלו עם אלו דאס הייסט אז סומך גאולה לתפילה. מ'וועט לערנען די גמרא אין ברכות, אז סמיכת גאולה לתפילה איז עפעס גאר א גרויסע זאך, געוואלדיגע זאך, סומך גאולה לתפילה, געווען איינער וואס האט געווען פרייליך א גאנצע טאג, ס'איז אים געלונגען די סמיכת גאולה לתפילה, און מ'דארף דאס באמת ארויסהאבן, וואס איז דאס? די זוהר, אויף קבלה ווייסט נישט יעדער איין, אקעי, זאגט די זוהר, איינער זאגט אז מקובל גאולה מאכט מרמז אויף יוסף, ס'הייסט די ספירת היסוד, קודשא בריך הוא, תפילה איז מרמז אויף די שכינה, און סמיכת גאולה לתפילה איז ממש די יחוד, אלץ זייער פיין און פאר, אקעי, שכוח. גרויסן שכוח. יעצט ווייסט מען ווי אזוי צו זאגן א לענג, א שפראך פון קבלה. אבער וואס האט עס מיט די פשט און וואס איך גאנצע צייט וואס איך טוה דא וואס איך וויל ווייזן אז די די פשט די מעשה די דראמא פון די מעשה וואס איז די פשט ס'איז די מדרש שווער צו זאגן פשט ווייל פשט מיינט מען עס זייער טרוקן אבער ס'איז די פשט יא ס'איז אבער די סוד א מדרש קען אסאך בעסער ארויסגעבן אזא זאך ווי ווי איינער זאגן סתם עברי טייטש איז די זעלבע זאך, און די זעלבע זאך איז די זוהר זאגט א דרשה אויף סמיכות גאולה לתפילה, סמיכות גאולה לתפילה דאס איז דער סוד ויגש אליו יהודה, ויגש אליו יהודה דאס איז סמיכות גאולה לתפילה, אקעי, זייער פיין, זוהר זאגט אפילו דאס די זעלבע זאך, אנדערע זאכן, וואס וואס וואס איז וואס איז סמיכות גאולה לתפילה? וואס איז די גרויסע גליק דערפון? קודם איך וויל זאגן אז ס'איז א גרויסע גליק. די גמרא פארציילט אויף דעם וואס עס איז איינמאל געלונגען, דאס הייסט אז עס געלונגט נישט יעדע מאל. מ'דארף זיין זייער זייער קלאר וועגן דעם. דאס וואס איז יעדע מאל, דאס וואס איז סדר קבוע. מען קען מאכן פון אלעס א סדר קבוע, זאגן וואס איז די גרויסע גדולה אז יענער האט מאכט זיך, איך מאך עס יעדן טאג. ניין, דו מאכסט עס נישט יעדן טאג. מען קען נישט. אז דו מאכסט עס יעדן טאג האסטו עס, האסטו עס געמאכט עפעס אנדערש. אפשר עפעס אנדערש מאכסטו יעדן טאג. אפשר א זכר לסמיכות גאולה לתפילה, אפשר א פעולה פון סמיכות גאולה לתפילה אן די, אן די משמעות, אן די רוחניות דערפון. אסאך זאכן. אבער, די ענין הרוחני שבזה, די ענין הפנימי שבזה, איז נישט קיין נישט פון יעדן טאג ס'איז נישט איך ווייס נישט אויב מ'וועט עס נישט מאכן צו ס'וועט העלפן אבער מ'וועט זאגן מ'וועט נישט מאכן יעדן טאג כדי ס'זאל זיין יש לעיין אבער עס איז נישט דא אזא זאך אז עס איז יעדן טאג וואס איז ווען ווען לאמיר טרייען צו מאכן שבת יעדן טאג אפשר זאל מען מאכן שבת יעדן טאג שבת קומט צו זיין איין מאל א וואך און יום כיפור קומט צו זיין איין מאל א יאר און ס'איז דא טיפערע זאכן אזוי ווי די גמרא זאגט שם בן מ"ב אותיות שם בן י"ב אותיות חכמים מוסרין אותו פעם בשבע שנים איין מאל אין זיבן יאר איין מאל אין זיבעציג יאר איז מען מוסר די שם וואס איז קענסט נישט מאכן זאגסט אז מ'דארף א הכנה מ'דארף גיין אין מקווה פאר דעם אקעי איך זאל גיין אין מקווה וואס וואס גיין אין מקווה איז נאר א משל יא. ס'איז אזוי ווי א יחוד, א יחוד גשמי, ס'איז די זעלבע זאך. מ'קען עפעס יעדע מאל מאכן די זעלבע, די זעלבע, איינער וואס, אפשר איז דא אזעלכע מענטשן, עפעס מיך, גאר מוכשר'דיגע בעלי תאוה, און גאר מוכשר'דיגע לאווערס, זיי קענען מאכן יעדן טאג כבשעה ראשונה, מ'קען נישט, נישטא אזא זאך. ס'דא וואס מ'מאכט זיך, אפשר די ערשטע מאל, אפשר די לעצטע מאל, אפשר אינמיטן, אפשר איז דא פתאום. געשעהט, ס'איז געלונג, ס'איז געלונגען די די יחוד, אבער ס'איז נישט קיין זאך פון יעדע מאל, און ווען מ'פראבירט עס צו פארסן יעדע מאל, מ'זאגט אז דאס איז דאס, מ'זאגט א גרויסע התעוררות דרשה יעדן טאג אין סמיכות גאולה לתפילה, יא מ'זאל פראבירן מ'זאל ארבעטן אויף דעם יעדן טאג א מינוט א משהו א סעקונדע, אבער ס'איז נישט יעדן טאג, געלונגט נישט יעדן טאג, ס'קען נישט געלונגען יעדן טאג. ס'קען, כ'מיין ס'איז און, כ'ווייס נישט אויב ס'איז עפעס א חוק אז ס'גייט נישט יעדן טאג. כ'מיין די די חשיבות דערפון. ס'איז א ס'איז א סארט זאך וואס מאכט זיך נישט יעדן טאג. לא בכל יום מתרחיש ניסא, לא בכל יום מתרחיש סמיכות גאולה לתפילה. וואס מיינט, וואס מיינט, וואס גיבט עס ארויס? פשוט טייטש, ס'שטייט אין די ראשונים די טייטש. ס'הייסט אז דאווענען ס'דא א גאנצע אין עומדים להתפלל אלא מתוך דאס איז ויגש אליו יהודה יא יוסף האט געהאט עפעס א פלאן יא מ'דארף געדענקען יוסף האט געהאט עפעס א פלאן ער גייט זיך אמאל מגלה זיין אל אחיו יא נישט געהאט די פלאן זיי צו דרייען א קאפ אייביג כ'האף אזוי אפשר די פשט קען מען טראכטן אבער ס'נישט געווען יעצט די מינוט נישט געווען אויסגעפלאנט ער האט געטראכט ערגעץ וועט מען אנקומען צו די ריכטיגע מינוט מ'וועט זיך מ'וועט זיך טרעפן צוריק. אבער ס'נישט דא ס'נישט דא אזא זאך א פלאן דער דער פלאן ווערט נאר יהודה קען אזוי טוהן זיין ארבעט ביז ולא יכול יוסף להתאפק זעלבע זאך ס'איז נישט דא קיין פלאן ווען ווען ס'גייט זיך דאווענען ס'דא א פלאן יא דריי מאל א טאג אוודאי יעדע שבת איך ווייס נישט יעדע יום כיפור ס'דא עפעס א פלאן אבער ס'נישט דא אזא פלאן וואס מיינט וואס מיינט אז מען קען עס נישט ארויספלאנען ס'איז נישטא קיין ריכטיגע וועג אויסצופלאנען ס'איז אנדערע ווערטער עס צו זאגן זייער א וויכטיגע זאך תפילה דארף האבן א הכנה עס דארף האבן א הזמנה פנחס קאריצער האט געזאגט אז איינער דאווענט פאר מע פאר ער פילט אז מע בעט אים צו דאווענען ס'איז אזוי ווי איינער פאנגט א בת מלך ער כאפט די פרינצעס בחוזק ער רעיפט איר קען נישט קען נישט מאנס זיין די שכינה ס'איז דא איין זאך איינער וואס מע קען נישט מאנס זיין דאס איז די שכינה נישטא אזא זאך דעם זאגט מען השם שפתי תפתח יא קען נישט קען נישט זאגן קען נישט אפילו עפענען די מויל אן אז אדני זאל זיין שפתי תפתח. דאס איז נישט קיין פשוטע זאך מען דערמאנט רבי אלישע די אידעע די אפטער רב רעדט אויף ולא תעלה במעלות על מזבחי אז אסאך חסידים זענען משוגע געווארן אדער יצאו מדעתם מדעתם מנורמליותם. זענען געווארן דעפרעסט אזוי זאגט דער אפטער רב אסאך חסידים זענען געווארן משוגע און דעפרעסט און דער אפטער רב געבט א דייעגנאסיס פארוואס ווייל זיי האבן נישט געגאנגען בהדרגה אזוי זאגט די וועלט זאגט עס נאך זייער אסאך מ'גייט שפרינגען כאפן מלאכים ווי מ'זאגט ביי אונז טראנק טאנצן מדריגות און ס'גייט נישט. זענען זיי געווארן משוגע אדער דיפרעסט, אדער פון די מדריגות זענען זיי געווארן משוגע, כ'ווייס נישט וויאזוי מען לערנט עס פונקטליך. אבער למעשה ווען מען קוקט אריין זעט מען אז עס שטייט נישט ממש אזוי. וואס עס שטייט איז די אפטער רב זאגט ס'שטייט ויקרא אל משה לכל אמירות לכל דיברות לכל ציוויים קדמה קריאה. זאגט די אפטער רב אזוי ווי עס איז דא ביי משה רבינו הייסט צו גיין אריין גיין אין די אוהל מועד צו גיין אין די מצב פון נבואה אן א קריאה וואלט געווען א משונה'דיגע חוצפה יא אזוי ווי מען זאגט הלוקח בת המלך בחוזק וואלט געווען עפעס א חוצפה ס'וואלט געווען ממש א עוולה אזוי איז בכל עניני עבודת השם אזוי איז ביי יעדע מדריגה און אפילו בפשטות הכי פשוט אזוי איז ביי יעדע זאך. טאר נישט גיין אין א שום מדריגה אן קדמה קריאה, אן הערן די קריאה וואס רופט דיר, דאס הייסט, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט ויקרא אל משה, ויקרא השם, ויקרא אליו השם, ס'רופט דיר, דעמאלטס גייסטו, דו גייסט אומגערופן עס ווארפט מען דיר ארויס, ס'ווערט א שבירת הכלים, ס'ווערט אלע מיני, אלע מיני וועגן וויאזוי צו מסביר זיין, מען ווערט משוגע און דעפרעסט, מען קען דאס זען. די די ס'איז נישט קיין די מענטשן וואס זענען משוגע און דיפרעסט זענען זענען נאך עדיין נמצאים בינינו. און מען קען באמת זען דאס די זאך די זאך וואס מאכט עס די משוגע און דיפרעסט. ס'איז ווייל ער האט נישט קיין פעישענס. ס'הייסט ווייל ער איז להוט אחר היחוד. זייער להוט אחר התפילה. יא, אזוי כך היא המידה. א יעדע מענטש, יעדע נברא איז להוט אחר היחוד. אבער מ'דארף מפייס זיין ואחר כך בועל. נישטא אזא זאך אן פיוס. און מ'דארף אזויפיל מפייס זיין ביז אז די תפילה זאל דיר רופן. דאס איז אזוי ווי די סיקרעט פון פיוס. יא, פיוס הייסט, אז איך בין דיר, צינד דיך אזוי שטארק אן, ביז אז איך, איך בין נישט דער וואס בעט, דו בעטסט מיר, יא. אלע, יעדע גוטע פיוס, יעדע, אין אלע קאנטעקסט ארבעט אזוי. אוודאי ס'איז, ס'איז א טריק, כאילו, ס'איז ווער האט עס אמת'דיג אנגעהויבן? א גוטע שאלה. אבער פיוס דארף צו זיין אז ס'זאל נישט לאזן קיין שום כפי', קיין שום אונס, יא אין אונס. נישט איך וויל און ממילא, ניין, איך וויל און ממילא וואס איך טו איז איך צינד דיך אן ביז אז דו ווילסט אז איך, און ס'ווערט איין רצון צום סוף. אז יהודה האט דאך געקענט, אנדערע ווערטער, יהודה האט דאך געקענט אזוי ווי ער זאגט, אז אפשר מרמז, קען קומען מיט א שווערד און האקן אויף יוסף'ס, האקן אויף יוסף'ס, אויף יוסף'ס טיר, האקן אויף זיין האקן אויפן טיש, ביז מ'מוז זיך ארויסגעבן. ניין, האט נישט דאס טאקע געטון. האט געמאכט אלע מיני וועגן ביז אז יוסף זאל זיך וועלן, יוסף קען זיך נישט נישט ארויסגעבן, ולא יכול יוסף להתאפק. דאס איז די תפקיד פון פסוקי דזמרה, פון ברכת קריאת שמע, פון גאולה, גאולה הייסט דאך מען פארציילט די מעשה פון יציאת מצרים, ראשונים זאגן וואס איז די ענין, וואס העלפט דאס, אז מען דארף אין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה, וואס איז מער משמח א איד די מעשה פון יציאת מצרים, גואלנו מעולם שמך, די זוהר הייבט אן מיט דעם פסוק, אתה אבינו גואלנו מעולם שמך. דאס דאס געבט אים א חירות, דאס ברענגט נעמט אים ארויס פון זיין פון זיין וואכענדיגקייט און און ס'ברענגט אים לתפילה. און ס'איז זייער שווער, ס'איז נישט ס'איז נישט קיין אזוי ווי א ראנדעוואו, ס'דארף זיך טרעפן צוויי זייער איידעלע זאכן אין זייער א ברייטע ספעיס, אזוי ווי צוויי ראקעטס אין ספעיס דארפן זיך טרעפן, ס'איז ריזיג גרויס, מ'דארף האבן משונה'דיגע פונקטליכע אינסטראקשענס, משונה'דיגע פונקטליכע סאפטוועיר, אז מ'קען זיך טרעפן ממש אזוי, מ'זאל זיך איינפלאגן איינער אין די צווייטע. הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל היום. מען ווערט איינגעפלאגט. און אסאך מאל, און מען קען זאגן, מען קען זאגן פון היינט ביז מארגן אמת ויציב און אזוי ווייטער, אבער ס'צינדט נישט אן די ריכטיגע, ס'איז בכלל נישט קאנעקטעד, ס'צינדט זיך נישט גארנישט אן, איז וואס איז שוין? ס'איז עפעס א ענין על פי הלכה צו זאגן די ווערטער פון דאווענען יעדן טאג? אקעי. אבער נישט ס'איז א תפילה נישט ס'איז א גאולה ס'איז בסדר נישט קיין נישט מועיל נישט מזיק סומך גאולה לתפילה הייסט אז ער האט מצליח געווען ער האט געמאכט די גאנצע הכנה זיך אנגעצינדן אלע ענדזשינס פון אלע זייטן און נישט נאר דעם נאר ס'געווען ויקרא אליו השם ס'געווען די תפילה גארנישט איז נישט געווען געכאפט, יא, נישט די גאולה האט געכאפט, נישט געפארסט און די תפילה איז נישט געווען געפארסט, נישט געווען קיין באונס, זיך נישט געצווינגען, זיך נישט כופה געווען, געקומען צו אים. ס'איז באמת, באמת די איינציגסטע זאך וואס מ'דארף וויסן איז, ס'איז נישט נאר בתפילה, תפילה איז זייער א קלארע דוגמא פון א יחוד, אבער אויכעט פון לערנען א מסכתא, און אויכעט פון ענדיגן שס, און אויכעט פון מתקן זיין אלע מידות. פון צווינגען זאכן געשעט גארנישט, ס'איז דא איינס ס'איז דא איינס ס'איז דא אסאך דרכים אין עבודת השם, ס'איז דא אסאך דרכים פנימיים, ס'איז דא אסאך דרכים, אסאך סארט שכליים, אסאך סארטן מהלכים, איך ווייס נישט. ס'איז דא איין זאך וואס אלע אלע אלע מדריגות האבן די זעלבע זאך, גארנישט ארבעט נישט בכפייה. בכפייה ארבעט אפשר דברים חיצונים איך ווייס נישט אבער דברים פנימיים אבער איינס ס'איז דא אזוי ווי איינס ממש די הגדרה פון זיי ארבעט נישט בכפייה מען קען עס נישט צווינגען און ווען מען צווינגט עס מען קען עס צווינגען אסאך מענטשן צווינגען עס די משוגעים דיפרעסטע משוגעים זיי צווינגען עס און מענטש דארף האבן סימנים, א מענטש דארף זיך קענען, א מענטש דארף וויסן וויאזוי עס זעט אויס, אבער עס איז אלעמאל דא גלייך עפעס א שלעכטע תוצאה, דאס הייסט עס איז נישט, עס איז נישט דאס, ווען מען צווינגט, איין וועג פון עס זאגן איז ווען מען צווינגט קומט נישט יוסף, עס קומט פרעה, עס קומט עפעס א אנדערש, פאקט. וויאזוי עס דרוקט זיך אויס, wow, אלע מיני וועגן. איין זאך איז ער ווערט זיך דיפרעסט וואס איז פשוט ווייל ער איז נישט צופרידן עס איז נישט דא קיין הלימה עס שטימט נישט די האט נישט קיין רצון פאר וואס ער טוט ווען א מענטש טוט זאכן וואס האט נישט קיין רצון ווערט ער דיפרעסט דאס הייסט עפעס א רצון האט ער און וואס ער האט געוואלט האט ער נישט באקומען וואס ער האט באקומען האט ער נישט געוואלט דאס איז ממש די דעפינישן פון א איינער פון דעם ווערט די נפש צוריסן פון דעם ווערט א מענטש משוגע. וואס איז א צופרידענער מענטש? וואס וואס וואס איז א פרייליכער מענטש? אז ער וויל, און וואס ער וויל באקומט ער. יא, פאר דעם אלע טריקס פון לעבן איז וויאזוי צו וויאזוי מען איז משדך די רצון מיט די וואס מען באקומט. יא, וויאזוי מען איז משדך גאולה מיט תפילה. וויאזוי מען איז משדך יוסף מיט יהודה. איינער פון זיי איז וואס יהודה לאמיר זאגן איך ווייס אז דער איז דער וואס בעט און יוסף איז דער וואס געבט. דאס איז וואס מען באקומט. וויאזוי איז מען זיי משדך? ס'איז נישט קיין פשוטע זאך, ס'איז געווען א גאנצע מכירת יוסף האט מען נישט געוואוסט וויאזוי צו מאכן די שידוך. אבער לפחות, לאמיר רעדן לפחות פון פון ענינים רוחניים וואס כאילו ס'איז גרינג. איינער שמח בחלקו, דאס הייסט ער טוט נישט זאכן פאר ער האט א רצון פאר זיי, ער טוט נישט מער פון די רצון ער טוט נישט ווייניגער פון די רצון. און ער האט גענוג ישוב הדעת, האט גענוג עקספיריענס צו וויסן וויאזוי עס ארבעט. צו וויסן ווען ער איז גרייט און פארוואס ער איז נישט גרייט. עס מוז נישט זיין נישט קיין כלל, אזוי ווי מען זאגט לא יעלה במעלות, עס מיינט אז אקעי, מען דארף וויסן פונקטליך, דאס איז דאס איז דער פרט ופרט פרטי פרטים. דאס קען זיין אויף איין מינוט דאס און אויף א מינוט יענץ, אבער אין אלע מינוטן, און מיר האבן שוין גערעדט דעמאלטס. עס מיינט אויכעט נישט, איך וויל דאס זאגן, נאר באווארענען. עס מיינט אויכעט נישט אז מען גייט גיין שלאפן און ווארטן אז עס זאל קומען א רצון. מען וועט נאר דאווענען ווען עס, ווען עס איז, מען איז אין די מוד. הגם ס'איז אזוי די הלכה. די עיקר הדין איז אזוי, יא? נישט זאגן. עיקר הדין איז אז מען עיין מ לעולם ימוד אדם עצמו אם יוכל להתכוון יתפלל ואם לאו אל יתפלל דאס איז עיקר הלכה, עיקר הלכה איז אז יוסף רעדט נישט נאר ווען יהודה מאכט אים זיין מאכט אים זיין הכנה נאר וואס מען זאגט דאס בפני עם הארץ מען זאגט דאס פאר פשוטע מענטשן זיי דאווענט ער קיינמאל נישט יהודה דארף זיך אויכעט עפעס א געוויסע מען זאגט מען דארף דאווענען מיט קבלת טון זאכן מיט קבלת עול אויכעט קבלת עול מיינט נישט פארסן זיך זייער וויכטיג, מיר האבן גערעדט א גאנצע דרשה פאר ראש השנה צו זאגן טיף תכלית העומק קבלת עול ווי עס איז ממש די היפך פון דעם, קבלת עול מיינט נישט האבן עקספעקטעישענס, דאווענען בקבלת עול למשל מיינט. נישט איך גיי יעצט פארסן התעוררות צו קומען, שטייט קוה אל ה', מען דארף שרייען, מען דארף מאכן, ניין, מען גייט גארנישט מאכן, אקעי, וואס קען איך יא? כ'קען פלעין זאגן ווערטער, אקעי, כ'וועל פלעין זאגן ווערטער, עס קאסט נישט, קען, מיט אן כוונה, מיט א מינימום שבמינימום כוונה אפשר. איך וועל זיין העפי מיט דעם איך וועל זיין אזוי העפי מיט דעם ווי ווי דער וואס טאנצט דארט ביים ביים לך דודי אזוי העפי פארוואס נישט העפינעס מיינט דאך נאר די שידוך פון וואס מ'האט געוואלט און וואס מ'האט באקומען אויב איינער די טאג וואס מ'רופט עס מוחין דקטן ער דאווענט נאר מיט נאר מיט קבלת עול ער גייט נישט ארויס מיט אמאל צופרידנקייט דאס הייסט סומך גאולה לתפילה יא סומך גאולה לתפילה הייסט די תפילה האט געשטימט מיט די גאולה נישט לא פחות לא יותר אויב איך האב געהאט היינט האב געהאט א פלאן איך ווייס ס'איז א שווערע טאג כ'גיי דאווענען פאר דריי סעקנדס ווי האו טו דאווענען דריי סעקנדס ביי די וועי דריי סעקנדס יא דריי סעקנדס הייסט איין סעקנד ברוך אתה המקום א צווייטע סעקנד בקשה צווייטע סעקנד טענק יו שוין כולל כל התפילה דריי סעקנדס אפשר איין סעקנד מאכן אלע דריי דריי סעקנדס איז שמונה עשרה דא ווערטער אקעי דאס איז פאר ווער ס'וויל מרחיב זיין און שוין יעצט בין איך צופרידן כ'האב עס געמאכט אבער רוב טעג איז אדער האט מען נישט קיין שום קיין שום הכנה קיינמאל קיינמאל נישט גערופן מען פילט קיינמאל נישט גערופן צום דאווענען אדער דאווענט מען מער וויפיל מ'האט גערופן אדער האט מען געוואלט ווייניגער וואס מ'האט געהאט באקומען איז דא א די שידוך איז נישט עולה יפה ס'שטימט נישט גוט די שידוך. אויף דעם דארף מען אן א סוף ישוב הדעת, אן א סוף.

ס'דא זאכן וואס מ'דארף כדי צו לייגן תפילין דארף מען זיין אין א פלאץ אין א גוף נקי אין א מקום נקי מיט די טלית תפילין בעג זיין גרייט און אזוי ווייטער עס מאכט זיך איינמאל א טאג פאר ווער ס'איז מצליח. מצוה פון שויתי ה' לנגדי תמיד פעלט נישט גארנישט וויאסאך וויאסאך ישוב הדעת דארף מען עס צו טון? קיין זירא, דארף מען נאר טראכטן פאר איין מינוט פאר איין סעקאנד. יעדער איינער לפי דרכו וויאזוי ער טוט עס, איז מצייר אותיות השם, אזוי ווי די מקובלים האבן ליב צי טראכט א מחשבה מופשטת מער אזוי ווי פילאסאפן, חסידים. מ'קען דאס טון, מ'קען דאס טון טויזנט מאל א טאג און נאכנישט דורכגעגאנגען דריי מינוט. סאו אונז וואלטן זיך געמעגט אביסל צוגרייטן ווי הגשה עליו יהודה מיט די מחשבה שבו. אז ס'איז גארנישט שטאפט עס נישט יא די מחשבה איז פריי די מחשבה איז עולם אחרת ס'איז מיר זייער אסאך טרדות אבער טרדות שטערט נישט פאר איין סעקונד מחשבה ס'שטערט פאר אונז האבן די פיקטשער פון דביקות אונז האבן די פיקטשער פון תפילות ס'איז א גאנצע זאך און ס'איז אויך גורם די חוסר הלימה כ'בין נישט כ'האב נישט כ'האב נישט דעם מח

נישט פארסן גארנישט רייט ווען איינער זאגט איך האב דאך מחמם געווען שם, אבער יעצט קען איך נישט גע פרעסן מיין פיצא ניין מען קען יא אויב וועסט נישט קענען אויב וועסט פילן אז עס שטימט נישט דעמאלטס וועסטו סטאפן וועסט האבן באקומען די הזמנה דאס איז נאך א זאך וואס איז געפארסט יא איינע פון די גרויסע זאכן וואס מען פארסט איז מען זאגט איך האב דאך געלערנט היינט עפעס א טיפע סוגיא עפעס א טיפע קבלה איך ווייס נישט וואס נו ווי בין איך יעצט די פרעסער איך ווייס נישט אדער ביסטו אדער ביסטו נישט וואס איז וואס איז די כפייה וואס צווינגסטו דא דו שטיפסט מען שטיפט פון דעם פון דעם ווערט מען משוגע ווייל מען וואס איז ווידער אפטער וואס זאגט מען כאפט מדריגות וואס באלאנגט נישט כאפט מדריגות וואס באלאנגט נישט מיינט צו זאגן דו ביסט מאנסט די בת מלך דאס איז דער בעסערע ציור דערפון. דאס איז די זאך וואס ביסט נישט גרייט נא יעצט בין איך יא גרייט נאך דאס איז נישט קיין סתירה אין דעם מינוט וואס ס'עט זיין ס'עט זיין פשוט דארף אמאל טון זאכן וואס זענען פשוט וואס זענען נאטירליך ס'עט זיין פשוט אז ס'איז דא א בעסערע וועג פון לעבן ווי ווי ווי פרעסן פיצא וואטעווער וואס מ'פרעסט שיינע עט עט עס זיין אזוי עט מען טון דאס דארף קיינמאל נישט די צווינגעכץ עס פירט קיינמאל נישט אויס. ווי רייכער מיר האפן אויף וואס אונז וואס אונז רעדן אזעלכע זאכן וואס ס'איז שייך אבער יעצט די מינוט איז עס שייך אויף א פרייליכן שבת.